בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף נ ז, מיר הייבן אן דף נ ז עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, קונם פירות האלו עלי, טאמער א מענטש טייטלט אויף פירות, און ער זאגט די פירות וואס איך טייטל אויף פירות האלו, איז קונם עלי זאל זיין אסור אויף מיר, אדער ער זאגט קונם הן על פי, קונם הן לפי, על כל פנים ביי די אלע לשונות די עיקר נקודה איז ער טייטלט אויף פירות און ער זאגט די פירות זאל זיין אסור אויף מיר האט מען שוין געזען די דין פון די משנה אז אסור בחילופיהן ובגידוליהן פשט ווען א מענטש טייטלט אויף פירות און ער אסר'ט עס אויף זיך איז זיין כוונה עס זאל זיין אסור אויף אים ווי הקדש און ממילא אזוי ווי ביי הקדש איז דא א איסור אויף חילופיהן און גידוליהן דא אויך נישט נאר די פירות זענען אסור אויפן מענטש נאר אויך די חילופיהן טאמער מען וועט טוישן די פירות מ'וועט עס אויפטוישן אויף עפעס אנדערש אדער מ'וועט איינפלאנצן די פירות עס וועט וואקסן דא נייע פירות איז אויך אסור אויפן מענטש אזוי ווי הקדש. זאגט אבער די משנה, וואס איז טאמער די מענטש האט נישט געטייטלט אויף פירות, נאר האט סתם אזוי געזאגט קונם פירות שאני אוכל אדער שאני טועם, איז דא מותר בחילופיהן ובגידוליהן, היות ער האט נישט געטייטלט אויף די פירות, פשט ער האט עס נישט גע'אסר'ט אויף זיך ווי הקדש, און ממילא איז מותר בחילופיהן ובגידוליהן. יעצט אזוי, בעצם, מ'וועט זעהן די ר"ן איז דאס מוכיח פון די המשך המשנה, אבער בעצם ביי די צווייטע ציור שאני אוכל שאני טועם איז דא צוויי סיבות פארוואס מותר בחילופיהן ובגידוליהן. איין סיבה איז פשוט ווייל ער האט נישט געזאגט קונם פירות האלו ער האט נישט געטייטלט אויף פירות און אז מען טייטלט נישט איז מותר בחילופיהן ובגידוליהן אז א מענטש זאגט סתם אזוי ער אסר'ט אויף זיך אלע עפלעך פון די וועלט אלע בארן פון די וועלט פשט ער האט נישט געטייטלט אויף א געוויסע עפל און נישט געטייטלט אויף א געוויסע באר איז מותר בחילופיהן ובגידוליהן דאס איז איין סיבה פארוואס מותר בחילופיהן ובגידוליהן. ס'איז דא אבער א צווייטע סיבה. די צווייטע סיבה איז ווייל דער מענטש האט געזאגט שאני אוכל שאני טועם. פשט אזוי, אפילו אז א מענטש וועט טייטלען אויף אן עפל, און ער וועט זאגן קונם פרי זה עלי, און ער וועט צולייגן שאני אוכל שאני טועם, איז אויכעט מותר בחילופיהן ובגידוליהן. פארוואס? ווייל היות ער האט געזאגט שאני אוכל שאני טועם, איז די ווערטער אליין קומט ממעט זיין חילופיהן וגידוליהן, אז ער אסר'ט אויף זיך נאר די פירא אויף צו עסן, פשט איך אסר נאר די אכילה, אדער די טעימה, אבער חילופיהן גידוליהן אסר איך נישט. איז פשט ביי די צווייטע ציור, איז דא צוויי נקודות פארוואס מותר בחילופיהן ובגידוליהן, סיי ווייל ער האט נישט געזאגט קונם פירות האלו ווייל ער האט נישט געטייטלט, און אפילו ווען ער וואלט יא געטייטלט, ער האט געזאגט שאני אוכל שאני טועם, דאס אליין איז אויך א סיבה אז מותר בחילופיהן ובגידוליהן. על כל פנים, זאגט יעצט די משנה ווייטער, אז אפילו טאקע מען האט יעצט געזען אז ווען א מענטש טייטלט נישט אויף א פירא איז מותר בחילופיהן ובגידוליהן, פשט די גידוליהן טאמער מ'וועט איינפלאנצן די פירות עס וועט וואקסן נייע פירות איז מותר, און די זעלבע זאך לאמיר זאגן א מענטש טייטלט שוין יא, ער טייטלט אויף אן עפל ער זאגט קונם עפל זה עלי, האט מען געזען אסור בחילופיהן ובגידוליהן טאמער מען וועט נעמען די עפל ער וועט איינפלאנצן עס וועט וואקסן אן עפל בוים,

ווערט צעגאנגען, ס'איז טאקע לאמיר זאגן אן עפל, מ'נעמט א עפל, מ'נעמט א קערעלע פון א עפל, מ'לייגט עס אריין אין דער ערד, אדער לאמיר זאגן מ'נעמט א עפל אליין, מ'לייגט עס אריין אין דער ערד, די עפל ווערט פארניכטעט, ס'בלייבט נישט קיין זכר, ס'וואקסט א נייע בוים, איז ביי אזא סארט זאך האט מען געזאגט אז ס'דא א חילוק צווישן האסט געטייטלט אויף די עפל צו האסט נישט געטייטלט, אויב האסט געטייטלט איז די נייע עפל וועסטו נישט טארן האבן, אבער גידולי גידוליהן וועסט יא מעגן האבן, מה שאין כן טאמער דו האסט נישט געטייטלט וועסטו מעגן האבן די נייע עפלעך אויכעט, דאס אבער נאר ביי עפל, אבל בדבר שאין זרעו כלה, וואס טוט זיך ס'דא געוויסע סארט פירות וואס ווערט נישט פארניכטעט, ס'טייטש אמאליגע צייטן איז געווען געוויסע סארט צוויבל וואס מ'האט עס אריינגעלייגט אין די ערד, און די צוויבל וואס מ'האט אריינגעלייגט אין די ערד איז געבליבן גאנץ, נאר פון דעם איז געוואקסן נייע צוויבלעך.

איז נאר ווען די גידולין איז א נייע זאך, טאמער אבער ס'איז א המשך פון די אלטע, ס'איז אלץ א המשך פון די אלטע צוויבל, דא איז נישט געזאגט געווארן די היתר. זאגט יעצט די משנה ווייטער אן ענליכע דין, האומר לאשתו, קונם מעשי ידיך עלי, א מענטש זאגט פאר זיין פרוי, דיינע מעשי ידיים זאל זיין אסור אויף מיר, אדער קונם הן על פי, קונם הן לפי. איז היות וואס ער האט געטייטלט אויף די מעשי ידיים פון א געוויסע מענטש פון זיין פרוי איז אויכעט אסור בחילופיהן און בגידוליהן, די חידוש דא פון די משנה איז אז נישט נאר ווען מען טייטלט אויף א פרי נאר אפילו מען טייטלט אויף פירות פון אן אנדערע מענטש אדער די מעשי ידיים פון א אנדערע מענטש איז אויכעט אסור בחילופיהן און בגידוליהן ס'איז אסור אויף אים אזוי ווי הקדש. יעצט סתם אזוי ווי אזוי קען נתפס ווערן א נדר אויף מעשי ידיים ס'איז דאך לא בא לעולם, רעדט שוין דער ר"ן אויס כל מיני תירוצים וואס מען האט שוין געזען, אז דער נדר איז חל אויף די הענט פון די פרוי, אדער ס'איז חל אויף די מעשי ידיים פון די פרוי נאכדעם וואס זי טוט עס, אבער על כל פנים ווייטער די זעלבע נקודה, ווען א מענטש טייטלט אויף א געוויסע זאך אויף די מעשי ידיים פון זיין פרוי און ער אסר'ט עס אויף זיך איז עס אסור אזוי ווי הקדש און אסור בחילופיהן ובגידוליהן. אבער זאגט די משנה, וואס איז טאמער ער זאגט שאני אוכל שאני טועם, און דא, דרך אגב דאס איז די עיקר הוכחה פון די ר"ן וואס מ'האט פריערט אויסגערעדט, דא קען מען נישט זאגן אז דער מענטש האט נישט געטייטלט, אז דער צווייטער ציור רעדט דא ביי אן אופן וואס ער האט נישט געטייטלט, א מענטש האט גע'אסר'ט מעשי ידיים אן טייטלען איז נישט דא אזא זאך, א מענטש קען נישט אסר'ן זיין פרוי'ס מעשי ידיים אן טייטלען, פירות קען מען אסר'ן אויף זיך אן טייטלען, מ'קען זאגן אלע עפלעך זיי אסור אויף מיר, אלע בארן, אבער מעשי ידיים דאך דאס נישט שייך, פשט דא רעדט מען ווייטער אז ער טייטלט אויף די מעשי ידיים פון זיין פרוי, אבער ער לייגט צו די ווערטער שאני אוכל שאני טועם, איז דא היות ער האט צוגעלייגט די ווערטער אזוי ווי מ'האט פריערט אויסגעשמועסט, מותר בחילופיהן און בגידוליהן, וועט זיין מותר בחילופיהן ובגידוליהן פארוואס? ווייל טאקע די לשון שאני אוכל שאני טועם קומט ממעט זיין חילופיהן און גידוליהן. און די משנה לייגט נאכאמאל צו דאס איז אלעס בדבר שזרעו כלה, ביי אזעלכע סארט זאכן וואס ווען מ'פלאנצט עס איין ווערט צעגאנגען, דארט איז געזאגט געווארן די היתר פון גידוליהן, דארט ווי מ'האט געזאגט שאני אוכל שאני טועם, אדער אפילו מ'האט נישט געזאגט שאני אוכל שאני טועם די גידולי גידוליהן איז אויך נאר מותר ביי א זאך וואס איז זרעו כלה, אבל דבר שאין זרעו כלה ביי א זאך אזוי ווי צוויבל וואס ווערט נישט פארניכטעט אין די ערד נאר ס'איז אלץ איין המשך פון די זעלבע אלטע צוויבל, דארט אפילו גידולי גידולין אסורין בלייבט די איסור לעולם ועד, פארוואס ווייל דאס איז אלץ איין לאנגע איסור פונעם אלטן צוויבל ס'איז אלץ א המשך פון יענע צוויבל. זאגט יעצט די משנה ווייטער א נייע ציור, טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי שאת עושה איני אוכל עד הפסח, יעדע מאכל וואס דו גייסט מאכן עס איך נישט ביז פסח, יעצט מען קען אפטייטשן זיינע ווערטער אויף צוויי וועגן, מען קען טייטשן אז וואס האט ער געמיינט צו זאגן, ער האט געמיינט צו זאגן פאר זיין פרוי אז יעדע מאכל וואס דו גייסט צוגרייטן פון יעצט ביז פסח, גיי איך קיינמאל נישט עסן אפילו נאך פסח אויך נישט, איך גיי נישט צורירן דעם מאכל, ס'איז איין וועג ווי מ'קען טייטשן, אדער קען מען טייטשן ניין, אז וואס דו גייסט מיך צוגרייטן ביז פסח גיי איך נישט עסן, נאך פסח אבער וועל איך אלעס עסן נאך פסח ווערט אלעס מותר. די זעלבע זאך, וואס איז טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי, שאת עושה איני מתכסה עד הפסח מאכסט מיך א בגד, איך גיי עס נישט אנטוהן ביז פסח, איז ווייטער קען מען טייטשן, אדער איז פשט אז א בגד וואס דו מאכסט מיר ביז פסח גיי איך קיינמאל נישט אנטוהן, אדער איז פשט אז א בגד וואס דו מאכסט מיך גיי איך נישט אנטוהן ביז פסח. זאגט די משנה, אז היות ער האט געזאגט איני מתכסה עד הפסח אדער איני אוכל עד הפסח, איז פשט סע גייט ארויף אויף אים, איז פאר דעם טאקע עשתה לפני הפסח, מותר לאכול ולהתכסות אחר הפסח, טאמער זי האט עס געמאכט פאר פסח, איז נאך פסח איז אלעס מותר, וואס איז אבער טאמער ער האט געזאגט אביסל א אנדערע לשון, ער האט געזאגט שאת עושה עד הפסח, איני אוכל, ער האט נישט געזאגט איני אוכל עד הפסח, נאר די איני אוכל האט ער געזאגט נאך פסח, ער האט געזאגט שאת עושה עד הפסח, איני אוכל, איז דא איז יא משמע אז וואס דו מאכסט ביז פסח גיי איך קיינמאל נישט עסן, אדער ושאת עושה עד הפסח, איני מתכסה וואס דו וועסט מיר צוגרייטן פאר פסח וועסט מאכן א בגד, וועל איך קיינמאל נישט אנטון, איז דא טאקע עשתה לפני הפסח, אסור לאכול ולהתכסות אחר הפסח, טאמער זי האט צוגעגרייט א מאכל אדער א בגד פאר פסח, איז נאך פסח ווערט עס נישט מותר די איסור בלייבט לעולם ועד. זאגט יעצט די משנה ווייטער, און בעצם די סוגיא האבן מיר שוין געזען דף ט"ו, זאגט די משנה, טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי, שאת נהנית לי עד הפסח אם הולכת את לבית אביך עד החג, פשט, די מאן שטייט נאך סוכות, מ'האלט לאמיר זאגן א טאג נאך סוכות, און די מאן זאגט פאר די פרוי, ביז נעקסטע יאר סוכות א גאנצע יאר וויל איך נישט זאלסט גיין צו דיין טאטן, און טאמער דו גייסט צו דיין טאטן פון יעצט ביז נעקסט יאר סוכות א גאנצע יאר, טאמער דו גייסט איינמאל צו דיין טאטן, טארסטו נישט הנאה האבן פון מיר פון יעצט ביז פסח, איז טאמער הלכה לפני הפסח, טאמער די פרוי האט נישט געפאלגט. און פאר פסח איז זי געגאנגען צו איר טאטענס שטוב, דעמאלטס איז פשט זי טאר נישט הנאה האבן פון איר מאן ביז פסח, איז טאקע אסורה בהנאתו עד הפסח, טאר זי נישט הנאה האבן פונעם מאן ביז פסח, נאך פסח מעג זי הנאה האבן פונעם מאן, וואס איז טאמער אבער די פרוי האט הנאה געהאט פון איר מאן ביז פסח און זי איז טאקע נישט געגאנגען צו איר טאטן אין שטוב, אבער נאך פסח איז זי געגאנגען צו איר טאטן אין שטוב, און זי טאר נישט, ווייל זי טאר נישט גיין ביז סוכות. און לאחר פסח טאמער איז זי געגאנגען נאך פסח צו איר טאטן שטוב נאכדעם וואס זי האט הנאה געהאט פונעם מאן, איז בבל יחל, האט זי עובר געווען אויף בל יחל דברו, ווייל פשט זי האט עובר געווען אויפן נדר. ווייטער זאגט די משנה, וואס איז טאמער די מאן האט געזאגט פארן פרוי שאת נהנית לי עד החג אם הולכת את לבית אביך עד הפסח, פשט ווייטער, מען שטייט א טאג נאך סוכות, און די מאן זאגט פארן פרוי פון יעצט ביז פסח א האלבע יאר וויל איך נישט זאלסט גיין צו דיין טאטן, טאמער דו גייסט צו דיין טאטן פון יעצט ביז פסח, טארסטו נישט הנאה האבן פון מיך א גאנצע יאר נישט, איז הלכה לפני הפסח, טאמער די פרוי האט נישט געפאלגט, זי איז געגאנגען צו איר טאטן שטוב פאר פסח, אסורה בהנאתו עד החג, טאר זי יעצט נישט הנאה האבן פונעם מאן א גאנצע יאר ביז נעקסט יאר סוכות, און מותרת לילך אחר הפסח. פשט, וואס איז טאקע טאמער די פרוי האט נישט געפאלגט, זי איז יא געגאנגען צו איר טאטן שטוב פאר פסח, קומט אויס, די פרוי טאר נישט יעצט הנאה האבן פון דעם מאן א גאנצע יאר ביז סוכות, וואלט אפשר געווען א הווה אמינא צו זאגן אז נאך פסח, וואס נאך פסח גייט נישט אן פאר די מאן אז זי גייט צו טאטענס שטוב, אבער בכל זאת, פון דעם מאן טאר זי נישט הנאה האבן, ווייל זי האט עובר געווען אויפן נדר, זי איז געגאנגען פאר פסח אויך, איז וואלט מען אפשר געמיינט אז חזל האבן גוזר געווען די פרוי זאל נישט גיין צו טאטענס שטוב א גאנצע יאר כדי זי זאל געדענקען טאקע פונעם נדר אז זי טאר נישט הנאה האבן פונעם מאן, דא זאגט די משנה ס'איז נישט אזוי, פשט זי קען ווייטער גיין צו טאטענס שטוב, און פון דעם מאן העט זי נישט טארן הנאה האבן ביז נעקסט יאר סוכות א גאנצע יאר. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה האומר לאשתו קונם מעשה ידיך עלי קונם הן על פי קונם הן לפי וכו', האבן מיר געזען אין די משנה אז ס'דא א חילוק צווישן דבר שזרעו כלה און דבר שאין זרעו כלה, פשט אפילו ביי אזא סארט אופן וואס מען מעג הנאה האבן פון די גידוליהן, פון דעסט וועגן דאס איז נאר גידוליהן וואס זרעו כלה, טאמער ס'איז אין זרעו כלה מען פלאנצט איין די צוויבעלן און די צוויבל בלייבט גאנץ ס'וואקסט זיך האקל נייע צוויבלעך, דעמאלטס די זעלבע איסור וואס ס'דא אויף די אלטע צוויבל, איז אויך דא אויף די נייע צוויבל, זאגט די הייליגע גמרא, ישמעאל איש כפר ימא, ישמעאל פון דעם כפר וואס איז געווען דארט אויפן ים, ואמרי לה איש כפר דימא, ס'דא וואס זאגן אז ער איז געקומען פון א דערפל וואס האט געהייסן דימא, על כל פנים העלה בידו האט ארויפגעברענגט א שאלה העלה בידו, זאגט די רא"ם בידו איז טייטש בפיו, ער האט ארויפגעברענגט א שאלה אזוי, בצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו והכי קמיבעיא ליה, פשט אזוי, ס'איז געגאנגען א מענטש און ער האט גענומען א צוויבל, צוויבל האמיר דאך געזען איז אין זרעו כלה מען פלאנצט עס איין און די אלטע צוויבל בלייבט גאנץ, ס'וואקסט זיך האקל צו נייע צוויבל, איז א מענטש האט גענומען אזא צוויבעלע און ער האט עס ארויסגעפליקט פון ערד שמיטה, פשט ער האט דא אין די האנט א שמיטה'דיגע צוויבל, מען טאר דאס נישט עסן, גייט ער, ער כאפט אן די צוויבל ער האלט עס אזוי א גאנצע יאר, נעקסטע יאר די אכטע יאר נעמט ער די צוויבל און ער פלאנצט עס צוריק איין, און יעצט אז ער האט צוריק איינגעפלאנצט די נייע צוויבל וואקסט צו א גאנצע פאק נייע צוויבעלעך פון די אלטע שמיטעדיגע צוויבל, איז די בעיא פון ישמעאל איש כפר ימא איז גידוליו היתר ועיקרו אסור, כיוון דרבו גידוליו מעיקרו אותן גידולי היתר מעלין את האיסור או לא, פשט אזוי, רוב ראשונים, לערנען די איבעיא דא פון ישמעאל איש כפר ימא, אז דאס איז קלאר אז די נייע צוויבעלעך וואס האבן דא געוואקסן איז קלאר אז מען מעג דאס עסן, פארוואס? ווייל עס איז געוואקסן די אכטע יאר, אוודאי מעג מען דאס עסן. די שאלה איז, וואס טוט זיך מיט די אלטע צוויבל, מיט די שמיטה'דיגע צוויבל וואס ליגט דא באגראבן אונטער די ערד? צי זאגט מען אז די נייע צוויבלעך, וואס דאס א רוב איז מבטל די מיעוט ס'איז מבטל די אלטע מילא מעג מען די אלטע אויך עסן אדער אפשר נישט אזוי לערנען רוב ראשונים די איבעיא דא פון ישמעאל איש כפר ימא די רן קריגט זיך אויף דעם די רן לערנט דא די איבעיא אינגאנצן אנדערש די רן לערנט אז דאס איז קלאר אז טאמער מען מעג עסן די נייע צוויבלעך אוודאי זענען זיי מבטל די אלטע פארוואס נישט דא א דין ביטול נאר וואס איז די שאלה פון ישמעאל איש כפר ימא טאקע דאס וואס טוט זיך מיט די נייע צוויבלעך צי זאגט מען אז היות וואס די ארגינעלע צוויבל איז געווען א שמיטה'דיגע צוויבל איז די נייע צוויבלעך קומט דאך מכח די ארגינעלע צוויבל די ארגינעלע אדרעס איז אסור איז די נייע אויכט אסור? אדער אפשר ניין קען זיין אז די אלטע איז טאקע אסור אבער די נייע איז געוואקסן נאך שמיטה איז די נייע איז מותר יעצט טאמער די נייע איז אסור אזוי ווי די אלטע ווייל די ארגינעלע אדרעס איז אסור פארשטייט זיך גארנישט איז נישט מבטל גארנישט ווייל אלעס איז אסור. טאמער די נייע איז מותר, זאגט די רן איז פשוט אז ס'עט מבטל זיין די אלטע, ווייל דאס איז א רוב און דאס א מיעוט. דאס איז די איבעיא פון ישמעאל איש כפר ימא. שוין. אתא לקמיה דרבי אמי, ישמעאל איש כפר ימא קומט צו רבי אמי פרעגן די איבעיא, לא הוה בידיה, רבי אמי האט נישט צו ענטפערן, ער האט אים נישט געקענט פושט זיין די ספק. אתא לקמיה דרבי יצחק נפחא, קומט ער צו רבי יצחק נפחא פרעגן די איבעיא, פשט ליה מן הדא, איז רבי יצחק נפחא פושט די איבעיא, פון די קומענדיגע מימרא פון רבי ינאי, וואסערע מימרא פון רבי ינאי? דאמר רבי חנינא תריתאה אמר רבי ינאי, בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו מותר, רבי ינאי זאגט אזוי, טאמער מען נעמט א תרומה'דיגע צוויבל און מען פלאנצט עס איין און ס'וואקסט דא נייע צוויבלעך, זאגט רבי ינאי די נייע צוויבלעך זענען מותר, א זר העט עס מעגן עסן, פארשטייט זיך מען דארף מפריש זיין תרומות און מעשרות, אבער ס'איז מותר, פארוואס? ווייל רבי ינאי האלט אז אז מען פלאנצט איין א צוויבל און ס'וואקסט דא נייע צוויבלעך זאג איך נישט אויף די נייע צוויבלעך אז מען דארף קוקן אויף די ארגינעלע אדרעס אז די ארגינעלע אדרעס איז תרומה איז די נייע אויך תרומה ניין ס'איז נייע צוויבלעך אינגאנצן ס'איז מותר און פארקערט גאר די נייע איז מבטל די אלטע איז האמער לכאורה פושט געווען די ספק. אמר ליה רבי ירמיה, רבי ירמיה הערט רבי יצחק נפחא איז פושט די ספק. זאגט רבי ירמי' צו רבי יצחק נפחא, ואיתימא רבי זריקא איז דא זאגן רבי זריקא האט עס געזאגט, זאגט ער שביק מר תרין ועביד כחד, ס'דא צוויי מאן דאמרים וואס קריגן זיך אויף רבי ינאי, און דו גייסט און דו פסק'נסט ווי רבי ינאי, וועלכע צוויי מאן דאמרים, העמיר שוין זעהן רבי יוחנן מיט רבי יונתן, מאן נינהו תרין ווער זענען די צוויי, און ס'הייבט מען אן מיט רבי יוחנן, דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט א מימרא אזוי, ילדה שסיבכה בזקנה ובה פירות, פשט אזוי, א מענטש פלאנצט איין א בוים, איז דאך ידוע די ערשטע דריי יאר איז ערלה, אלע פירות וואס וואקסט פון די בוים איז אסור בהנאה ס'ערלה. יעצט, וואס איז טאמער א מענטש פלאנצט איין א בוים, און ס'הייבט אן וואקסן אזעלכע צווייגעלעך, ער נעמט די צווייגעלעך פונעם נייע בוים, און ער וועטשט עס אריין אין אן אלטן בוים, ס'דא א וועג וויאזוי מ'קען עס טון, ער מאכט עס ממש א חלק פון א אלטע בוים, א בוים וואס איז נישט קיין ערלה, איז קלאר, די הלכה איז קלאר ביי דעם, אז די אלע פיירות וואס גייט דא וואקסן אפילו פון די נייע צווייגל וואס מען האט אריינגעלייגט אין די אלטע בוים איז אלעס מותר פארוואס ווייל מען קוקט עס אלץ אן ווי א חלק פונעם אלטן בוים אבער וואס איז טאמער א מענטש פלאנצט איין א ביימעלע א נייע ביימעלע און ס'הייבט אן וואקסן א קליינע פיירא אויף דעם די פיירא איז ערלה ס'איז קלאר ס'איז ערלה יעצט ער נעמט די צווייגל מיט די פיירא מיט די ערלה'דיגע פיירא און אזוי נעמט ער די צווייגל און ער וועטשט עס אריין אין א אלטע בוים וואס איז נישט קיין ערלה. און יעצט די ערלה'דיגע פיירא הייבט אן וואקסן און וואקסן און וואקסן און וואקסן, און דאס וואס וואקסט יעצט וואקסט עס מכח דעם אלטן בוים, נישט די ערלה'דיגע בוים. פון דעסטוועגן זאגט ר' יוחנן, אף על פי שהוסיפה מאתים אסור, אפילו די פיירא איז געווארן צוויי הונדערט מאל גרעסער, איז עס נאך אלץ אסור, פארוואס? ווייל היות וואס ס'קומט מכח א ערלה'דיגע פיירא, די ארגינעלע אדרעס איז ערלה, איז די פיירא נאך אלץ ערלה. זעהן מיר דא לכאורה קלאר פון ר' יוחנן אז מען גייט נאכן ארגינעלע אדרעס, מען גייט נישט נאך די נייע געוויקס וואס איז דא געוואקסן, איז דאס איז קודם כל דאס ר' יוחנן, שפעטער דא ר' יונתן וואס האלט אויכעט אזוי, ואמר ר' שמואל בר ר' נחמני אמר ר' יונתן, בצל שנטעו בכרם, אז טאמער מען האט איינגעפלאנצט א צוויבל אין א וויינגארטן, וואס אז מען פלאנצט איין עפעס אין א וויינגארטן איז עס אסור אלץ כלאי הכרם, יעצט נאכדעם וואס מען האט איינגעפלאנצט דארט די צוויבל און ס'איז געוואקסן אביסל, ונעקר הכרם, יעצט האט מען אוועקגענומען די וויינגארטן און די צוויבל איז געבליבן דארט, און אזוי וואקסט די צוויבל אליין אן די וויינגארטן, פון דעסוועגן זאגט ר' יונתן אסור, די צוויבל העט אלעמאל בלייבן אסור, פארוואס? ווייל היות וואס די ארגינעלע אדרעס פון די צוויבל איז כלאי הכרם, איז אלעס וואס וואקסט דא צו איז מכח די כלאי הכרם, און מען העט עס קיינמאל נישט טארן עסן, פשט אונז האבן מיר סיי ר' יוחנן סיי ר' יונתן, וואס זאגט אז מען גייט נאכן ארגינעלע אדרעס, אזוי שטעלט אפיר ר' ירמי', ר' יצחק נפחא פארוואס פסקנסטו ווי ר' ינאי, אונז האבן מיר ר' יוחנן און ר' יונתן וואס קריגן זיך אויף דעם, שוין. הדר אתא לקמיה דרבי אמי, פריערט האט מען געזען אז ישמעאל איש כפר ימה איז געגאנגען צו ר' אמי פרעגן די בעיה, ר' אמי האט נישט געהאט צו ענטפערן, שפעטער איז ער צוריק געגאנגען צו ר' אמי, און דאס מאל איז פשט ליה מן הדא, האט ר' אמי יא געהאט א תירוץ ער האט אים געקענט פושט זיין די ספק, און מען וועט שוין זען ר' אמי איז פושט די ספק פון א מימרא פון ר' יוחנן, וואס די מימרא פון ר' יוחנן קוקט ממש אויס ווי ס'איז זיך סותר מיט די פריערדיגע מימרא פון ר' יוחנן, איז לאמיר זען, דאמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן, ר' יצחק האט נאכגעזאגט בשם ר' יוחנן, ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה, א מענטש האט גענומען א ליטרא דאס איז א געוויסע מאס בצלים צוויבל, און ס'איז געווען טבל, האט ער מפריש געווען תרומות און מעשרות, יעצט קען מען עס עסן, ס'איז מתוקן, מען האט מפריש געווען אלעס וואס מען האט געדארפט מפריש זיין, נאכדעם וואס ער האט מפריש געווען אלעס וואס מען דארף מפריש זיין, האט ער גענומען די צוויבל און ער האט עס איינגעפלאנצן, און ס'האט אנגעהויבן וואקסן אסאך נייע צוויבלעך, זאגט ר' יוחנן, מתעשרת לפי כולה, פשט ס'וואלט געווען אפשר א הוה אמינא אז די נייע צוויבלעך היות וואס די ארגינעלע אדרעס איז א געמעשר'טע צוויבל, איז די נייע צוויבלעך דארף מען נישט מעשר'ן, זאגט ר' יוחנן ניין ס'איז נישט אזוי, מען קוקט נישט אויפן ארגינעלע אדרעס, נאר היות וואס ס'איז געוואקסן דא נייע צוויבלעך, די נייע צוויבלעך איז נאכנישט געמעשר'ט, דארף מען דא מעשר'ן די נייע צוויבלעך, נישט נאר מ'דארף מעשר'ן די נייע, נאר רבי יוחנן זאגט נאך מער, אפילו די אלטע, דאס וואס ליגט אונטער די ערד, דארף מען אויך איבערמעשר'ן, ווייל עס איז בטל ברוב, די נייע איז מבטל די אלטע. יעצט, לכאורה איז סתם אזוי, ווי דא אזא זאך אז א זאך זאל מבטל זיין אן אנדערע זאך לחיוב, פשט לפטור איז פשוט אז מען קען מבטל זיין אז מען איז נישט מחויב, אבער צו גיין מחייב זיין א זאך וואס איז שוין געמעשר'ט, און וואס מ'האט שוין אראפגענומען פון דעם תרומה יעצט צו מחייב זיין נאכאמאל מ'זאל דארפן נאכאמאל מפריש זיין תרומות ומעשרות, אזא מושג געפינט מען נישט, מיר זעהן טאקע אין די גמרא דף נ"ט שטעלט זיך אויף דעם, אבער על כל פנים וואס זעהן מיר דא פון די מימרא פון רבי יוחנן, אלמא אותן גידולין מבטלין עיקר, זעהן מיר דא לכאורה קלאר אז מ'קוקט נישט אויף די ארגינעלע אדרעס, נאר וואס וואקסט דא איז נייע זאכן, און די נייע זאכן איז מבטל די אלטע, און ממילא וויל ר' אמי זאגן צו ישמעאל איש כפר ימא אז די זעלבע זאך איז ביי דיין שאלה, די שמיטה'דיגע צוויבל וואס דו האסט איינגעפלאנצט די אכטע יאר, איז די נייע צוויבלעך וואס וואקסן דא זענען מותר, און זענען מבטל די אלטע צוויבל וואס מען האט באגראבן. זאגט די גמרא ניין, די ראיה איז נישט קיין ראיה, ווייל דילמא לחומרא שאני, ס'קען זיין אז אוואדי אין אמת'ן אריין גייט מען יא נאכן ארגינעלן אדרעס, איי פארוואס זאגט ר' יוחנן אז מען דארף נאכאמאל מעשר'ן די אלע נייע פירות וואס וואקסן דא, מען האט דאך איינגעפלאנצט דא א געמעשר'טע צוויבל, איז אויף דעם קען מען ענטפערן אז לחומרא איז אנדערש, פשט מן התורה טאקע קען זיין מען דארף נישט איבערמעשר'ן די נייע וואס וואקסן דא ווייל די ארגינעלע אדרעס איז געמעשר'ט, אבער חז"ל האבן מחמיר געווען און געזאגט אז מען דארף איבערמעשר'ן און איבערנעמען תרומה פון די אלע נייע געוויקסן, איז אטאמאטיש אז מען דארף איבערנעמען פון די אלע נייע, די נייע איז מבטל די אלטע דארף מען אויך נעמען פון די אלטע, אבער פון דא קען מען קיין ראיה נישט ברענגען. יעצט דרך אגב, די ר"ן שמועסט אויס אז לויט זיין מהלך דא אין די סוגיא, שטימט דא זייער גוט א קשיא וואס געוויסע ראשונים פרעגן, וואס די קשיא איז נאך אלץ שווער אויף די אנדערע ראשונים וואס לערנען א אנדערע מהלך דא אין די סוגיא. פשט אזוי, אונז האבן פריערט אויסגעשמועסט אז רוב ראשונים לערנען דא די סוגיא אנדערש, און זיי לערנען נישט ווי די ר"ן אז די שאלה דא אין די סוגיא איז אויף די נייע פירות צו ס'איז ניי אדער מ'קוקט אן אויף די ארגינעלע אדרעס, נישט דאס די שאלה. נאר לויט די אנדערע ראשונים איז די שאלה סך הכל, צו די נייע פירות קען מבטל זיין די אלטע צו נישט, פשט דאס איז קלאר אז די נייע פירות קוקט מען אן ווי נייע פירות, נישט מען גייט נישט נאך די ארגינעלע אדרעס, נאר די שאלה איז אויף די ארגינעלע פירות צו דאס ווערט בטל צו נישט, איז לויט די אלע אנדערע ראשונים לאמיר טראכטן א רגע וואס איז די ראיה וואס רבי אמי האט דא פרובירט צו ברענגען פון רבי יוחנן, אונז האמיר דא א מימרא פון רבי יוחנן אז ווען א מענטש פלאנצט איין א געמעשר'טע צוויבל און ס'וואקסט דא נייע צוויבלעך, זאגט רבי יוחנן מ'דארף נאכאמאל מפריש זיין תרומת ומעשרות אויף די גאנצע, אויך אויף די ארגינעלע, און וואס איז די ראיה? לויט די אנדערע ראשונים איז די ראיה איז אז די נייע איז מבטל די אלטע, והא ראיה אז רבי יוחנן פסק'נט אז מ'דארף נאכאמאל מפריש זיין תרומת ומעשרות אויף די אלטע, אזא ראיה ברענגט מען דא, און אויף דעם איז די גמרא דוחה, די גמרא זאגט ניין, דילמא לחומרא שאני, וואס מיינט דילמא לחומרא שאני אויב אזוי לויט די אנדערע ראשונים? איז דילמא לחומרא שאני מיינט אז אין אמת'ן אריין מן התורה קען זיין ס'איז נישט מבטל די אלטע, ס'טייטש קען זיין מן התורה דארף מען נישט מפריש זיין תרומת ומעשרות אויף די אלטע, נאר וואס חזל האבן מחמיר געווען. קומט אויס אויב אזוי, לויט די אנדערע ראשונים, אז ווען א מענטש נעמט א געמעשרטע צוויבל, און ער פלאנצט עס איין, איז די נייע וואס וואקסט, די נייע צוויבלעך וואס וואקסן דא, איז קלאר אז דאס איז נייע אינגאנצן, מ'קוקט נישט אויף די ארגינעלע אדרעס, פון דעם דארף מען מפריש זיין תרומת ומעשרות מן התורה, נאר וואס די אלטע, איז מן התורה דארף מען נישט, אבער חזל האבן מחמיר געווען. אויב אזוי, פרעגן די ראשונים, קומט ארויס א גרויסע מכשול, ווייל אונז האמיר דא א צוויבל בוים, וואס די אונטערשטע חלק פון די בוים דאס ליגט אונטער די ערד די אלטע איז מן התורה פטור פון תרומות און מעשרות, נאר חזל האבן מחמיר געווען, די נייע איז מחיוב מן התורה תרומות און מעשרות. קען ארויסקומען א מכשול אז א מענטש וועט תורם זיין מן החיוב על הפטור מן הפטור על החיוב. איז די קשיא איז אבער נאר שווער אויף די אנדערע ראשונים, מה שאין כן לויט די ר"ן, וואס די ר"ן זאגט אז די גאנצע איבעיא דא איז טאקע אויף די נייע, צו די נייע צוויבלעך קוק איך אן ווי נייע, אדער איך גיי נאכן ארגינעלע אדרעס, און וואס איז די תירוץ פון די גמרא לחומרא שאני, די תירוץ איז אז אין אמת'ן אריין די נייע צוויבלעך זענען נישט מחיוב בתרומות ומעשרות, גארנישט איז נישט מחיוב מן התורה תרומות ומעשרות, אלעס קוק איך אויף די ארגינעלע אדרעס, די ארגינעלע אדרעס איז געמעשר'ט, און ממילא קוק איך אן די נייע אויך געמעשר'ט, נאר וואס? חזל האבן מחמיר געווען אויף דאס גאנצע אז מען דארף מפריש זיין נאכאמאל תרומות ומעשרות, אבער די גאנצע תרומות ומעשרות דא איז אלץ מדרבנן, איז דא לויט דעם איז נישטא קיין קשיא פון אז ס'וועט צוקומען צו א מכשול פון מפריש זיין מן החיוב על הפטור און מן הפטור על החיוב, ווייל די גאנצע זאך איז סך הכל מחיוב נאר מדרבנן.